שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

מיט בערך א שעה און א האלב צוריק האב איך באקומען א טעלעפאן אז הרב הירשפרונג, דער רב הראשי פון מאנטריאל, וועלכער האט געזאלט דא היינט זיין און אנצינדן די ליכט און זאגן אפאר ווערטער, האט דרינגענד אוועקגעפארן אין ניו יארק זיך צו באטייליגן אין דעם פארברענגען לכבוד דעם יום הולדת פון דעם לובאוויטשער רבין זאל געזונט זיין, און איך שטיי דא צו פארטרעטן אים צוליב דעם ווייל איך האלט. אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל אויפפרישן דעם זיכרון פון צוויי זאכן, ערשטנס ווי אזוי האט אויסגעקוקט ווארשע אין די וואך פון ערב פסח, איך מיין ווי אזוי האט ווארשע אויסגעקוקט מיט פערציק יאר צוריק אין די וואך פון ערב פסח, אסאך פון אונז האבן שוין פארגעסן, און ס'דא אזעלכע וועלכע האבן קיינמאל נישט געזען וואס ווארשע אלעס די הויפטשטאט פון פוילישן אידנטום וואס דאס האט מיט זיך פארגעשטעלט. איך האב געהאט דעם זכות און די געלעגנהייט צו פארברענגען און צו לערנען, אין די יארן פון תרצ"א ביז די ענדע אין ווארשע אין אטוואצק, און קומענדיג דא אהער טראכט איך און פאר מיר שטייט דער בילד פון דעם אידישן לעבן אויף די אלע אידישע געסלעך און גאסן. פֿראַנציסקאַנער נאַלעװקיס גענשע האָט אין דעם ראָג װיפֿל ייִדישקײט און װיפֿל װאַרעמקײט און װיפֿל האַרציקײט האָט מען דאָרט געזען! מע האָט זיך געקענט אַװעקשטעלן און מע האָט געקענט אָנטאַפּן די הײליקײט פון פוילישן אידנטום מיט די הענט, און ספעציעל ווען עס איז געקומען די טעג פון צוגרייטן זיך צו א הייליגן יום טוב, ווען ס'איז געקומען ערב שבת האט מען געפילט די קדושה פון שבת, מ'האט געפילט די קדושה און די הייליגקייט פון יום טוב. וואס איז אונזער אויפגאבע ווען מיר פראווען א אזכרה, מיר דארפן געדענקען צוויי זאכן, מיר דארפן געדענקען אט די הייליגקייט פון אונזערע קדושים, און מיר דארפן געדענקען דעם חמץ, דעם זויערקייט דאס גראבקייט און דאס אכזריות'דיגקייט פון די וועלט פון עמלק'ן, און דאס איז עפעס וואס איך וויל איר זאלט פארשטיין און וויסן, אז עמלק האט פארשידענע ציורים, פארשידענע אין פארשידענע אופנים, אמאל געפינט מען עמלק'ן אלס דעם גראבן אין דעם נאצי וועלכער שעכט אומפארשעמט, און אַמאָל געפֿינט מען דעם עמלק, וועלכער טוט זיך אָן אין אַ מאַנטל פֿון צביעות, אין אַ מאַנטל פֿון הערלעכקייט, אין אַ מאַנטל פֿון הומאַניטאַריען, אין אַ מאַנטל, וועלכער ער וויל זײַן אַ פֿרײַנד. אָבער מיר דאַרפֿן געדענקען, אַז דאָס איז דער זעלבער עמלק. צי דאָס איז אַ עמלק, וועלכער וויל אומברענגען דאָס ייִדישע פֿאָלק עפֿנטלעך? אדער צי דאס איז א עמלק וועלכער ער וויל זיך אנטוהן און וויל נאר אומברענגען איין טייל פון אידישן פאלק חס ושלום. אידן קען מען נישט פונאנדערטיילן, אידן זענען אומטיילבאר, א ס'איז אידן זענען עם אחד, השם אחד, ושמו אחד. און אויב מיר הערן און מיר אמאל אז ס'פארהאנען אזעלכע וועלכע זאגן אז זיי ווילן נאר, זיי האבן נאר טענות צו איין טייל אידן, ניין זיי האבן א טענה צום גאנצן כלל ישראל, נאר ס'איז זיי באקוועמער, ס'איז זיי גרינגער צו זאגן און צו באקעמפן איין טייל אידן. און די זעלבע זאך מיינע פריינט דארפן מיר יעצט אין די היינטיגע טעג, אט אין די טעג אין וועלכע אונזערע אידן אין ארץ ישראל גייען דורך טעג וועלכע ס'איז ווי ס'איז יעדן איינעם באקאנט אנגעשטרענגטקייט, די לאגע אין מיטל מזרח איז זייער אנגעשטרענגט, דארפן מיר פארשטיין און וויסן און האפן אז אידן זענען אן ארץ, אידן זענען איין פאלק, און אידן האבן איין לאנד, און דאס איז ארץ ישראל השלמה, וואס קיינער קען דאס פון אונז נישט צונעמען, און קיינער קען דאס פון אונז נישט אוועקנעמען.

האפענונג איז פארבינדן מיט ירושלים ותחזינה עינינו בשובך לציון, בעט יעדער איד דריי מאל אין טאג ביי שמונה עשרה ולירושלים עירך ברחמים תשוב, און יעצט מיינע פריינט זאלן מיר זיך אננעמען מיט די אינספיראציע וועלכע אונזערע אידן האבן געלעבט אין ווארשע, זאלן מיר זיך אננעמען מיט די אינספיראציע וועלכע אונזערע אידן די קדושים זענען אוועקגעגאנגען פון די וועלט, אט האט מען פריערט געזינגען דעם אני מאמין, געדענקט ואף על פי שיתמהמה אחכה בכל יום שיבוא האט דער איד געגאנגען צום מיט די לעצטע טראט, ער האט געהאפט און געבענקט אויף צו זען אט דעם ותחזינה עינינו בשובך לציון, און דעריבער ווען מיר שטייען ערב פסח, אין די צייט ווען די פרעה'ס האבן באקומען די מכות ביז וואנעט זיי האבן צוגעגעבן און זיי האבן פארשטאנען אז ס'פארהאנען א גאט אויף די וועלט וועלכער קאנטראלירט און פירט אן מיט יעדן באשעפעניש, לאמיר האפן אז ביי, אז ס'וועט זיין אט דאס וואס איז געשען בימים ההם, אין יענע טעג, אין טעג פון פרעה'ן, וועט געשען בזמן הזה, און מיר וועלן זוכה זיין

קענען מיר זיצן און קיען עצות אבער ו ולא תקום ס'וועט קיינמאל נישט אויסגעפירט ווערן, פארוואס ווייל כי עמנו קל, ווייל מיט אונז איז דא די גרעכטיגקייט, מיט אונז איז דא געטליכקייט, און מיט אונז איז דא דער אמת, און זאל מען האפן אז מיר וועלן זוכה זיין נישט נאר צו פארברענען דעם חמץ, נישט נאר אויסצוראמען אויסצוראמען די שלעכטקייט פון די וועלט, מיר וועלן אריינברענגען די מצה, מיר וועלן אריינברענגען דעם זמן חרותינו, וואס ס'וועט זיין שלום על ישראל,

וואס איז געווען איינגעוויקלט אין פלאמענדיגן אפגלאנץ פון שריפות, פון זיך קנוילנדיגע איבער אים כמארעס רויך, דאס קנאקעריי פון מאשין ביקסן, דער געקנאל פון הארמאטן, די אויפרייסן פון מינעס, און דאס קראכן פון איינגעפאלענע הייזער. און אונזערע, און צווישן דעם אלעם, די אידן אונזערע.

די מערדער פון מיליאנען אידן, פון דער נויטווענדיגקייט צו קעמפן פאר'ן כבוד פון מענטש אין א וועלט פון דערנידעריקונג. ס'איז געווען אן אויסדריק פון באוואוסטזיניגן אנטשלאסענעם ווילן צום קאמף מיט'ן שונא פון אידישן פאלק, נישט געקוקט אויף זיין אויסגאנג. אט דער לכתחילה אויסזיכטסלאזער קאמף, אויף דעם קליינעם געטא אפשניט, געהערט צו די אממייסטן העלדישע און טראגישע קריג אקציעס פון דער צווייטער וועלט מלחמה. דער ווארשעווער געטא אויפשטאנד איז אויסגעוואקסן צו א סימבאל פון קאמף פאר מענטשליכער ווירדע, מענטשליכער פרייהייט, און פון דעם מאראלישן כח פון ווידערשטאנד קעגן די קעגן די כוחות פון בארבארישטער אונטערדריקונג. ווען מיר באעהרן דעם אנדענק פון די קעמפער אין ווארשעווער געטא אויפשטאנד, סימבאליזירט דאס מיט זיך אויך א גאנצע קייט פון אויפשטאנד אקטן וואס זענען פארגעקומען אין אסאך געטאס, לאגערן,

און מארטירער. מיין וויג איז געשטאנען אין תחום פון פאגראמען. ס'האט בלוטיג געברענט אויף מיין טאטן זיין בארד ווען ער האט אין אויפגרויל פון מעסערס און לאמען געזוכט מיך צו שיצן פון קין'שן מארד. ער האט נישט געקאנט אבער זיך אליין שיצן, נישט זיך, נישט מיין מאמען. אין וועלטישן קריג די האנט פון באגדאנען דערנאך פון פראנט.

אין דעם זעלביקן דור, און היינט אז דו קוקסט אינעם ליכט פון גאולה און ס'ווארעמט דאס הארץ דיר די היימישע זון, פארגעס נישט די נאכט אין וואטאנס הילולא ביים פלאם קרעמאטאריעס, און לערן דערפון אז פלאמיקער נאך האט געפלאטערט דער שטורעם פון אידישן אויפשטאנד

און יעדער פון אונז האט אן אייגענעם פערזענליכן ליכט אנצוצינדן, קדיש זאגן, אן אל מלא רחמים זאגן, נאך איין פערזאן, איין איד, איין זיידע, איין קינד, איין קרוב. לאו דווקא א העלד, לאו דווקא א גרויסע פערזענליכקייט, לאו דווקא מיט א נאמען אויף טאבעלן, אונזערס, מיר זאגן קדיש ביי זיך אינדערהיים. ביי זיך אין שול, און אזוי ווי מיר זענען ניט איינס און ניט צוויי און נישט קיין מנין, נאר מיר זענען אבלים נאך זעקס מיליאן אינדיווידועלע אידן, זאגן מיר קדיש בציבור, יעדער פון אונז נאך איין אידישן קרוב. נאך איין טאטע מאמע, נאך איין קרוב וואס איז אוועק, מיט ווייטאגן וועלכע דאס הארץ לאזט נישט מיר זאלן אפילו טראכטן וועגן דעם, יעדער פון אונז איינער. ס'גייען אוועק די יארן, שוין איבער דרייסיג יאר. די צייט גייט זיך, דאס לעבן גייט אן. במשך די דרייסיג יאר זענען שוין פילע אבלים אויך נישטא שוין. מיר זענען די קינדער פון אבלים. ס'איז דא די גרויסע געפאר אז אונזערע קדושים, אונזערע נאנטע,

האבן אונז איבערגעלאזט עטליכע צוואות, מיר האבן א הייליגן חוב אז די צוואות זאלן אפגעהיט ווערן, און איינער פון זייערע צוואות איז יזכור, פארגעסט אונז נישט. און דאס איז א לאנגער וועקסל, דאס האבן זיי אונז אנגעזאגט, נישט נאר אונז, נאר זיי האבן אנגעזאגט אויך אונזערע קינדער און קינד'ס קינדער, און דאס איז א צוואה, א שווערע, א גרויסע און א גרויזאמע, און א קאמפליצירטע. און א שווערע וועלכע מיר מוזן זיך ווידמען און ווידמען אונזערע קינדער און ווידמען די גאנצע מענטשהייט נישט נאר אונז אז די צוואה און דער יזכור דער געדענקען זאל געהאלטן ווערן. זיי האבן אונז אנגעזאגט אז מיר זאלן נישט פארגעבן. זיי האבן אונז נישט געגעבן די רעכט צו זיין דזשענטלמען און אפצוווישן און צו זיין אוניווערסאליסטן און אלס מענטשהייט מענטשן. זיי האבן אונז געהייסן צו זיין אידן און צו געדענקען און צו געדענקען דאס אכזריות און צו געדענקען דעם פארברעכן. און זען אז דער פארברעכן זאל זיך נישט איבער'חזר'ן, און אז די שולדיגע זאלן געשטעמפלט ווערן אויף אייביג און אויף אייביג, און אז דער משפט זאל געפירט ווערן גרינטליך. דאס איז זייער א גרויסע צוואה, און זייער א הייליגע. און זייער א שווערע. און לאמיר דא געדענקען אז דער שונא האט נישט נאר געטון דאס וואס ער האט געטון מיט אונזערע נאענטע, נאר ער האט אויך געטון מיט זייער אנדענק. און שוין אין די טעג פון דעם אומקום האט דער שונא געזוכט אפצוווישן דעם נאמען פון די קדושים, און מען האט אריינגעשטעלט אין די דאקומענטן פון דער מענטשהייט אז אין פוילן זענען געשטארבן כך וכך פאליאקן. און אין אוקריינע זענען געשטארבן כך וכך אוקריינער, און אין רומעניע כך וכך רומענער, און אידן האט מען נישט דערמאנט. שוין פונעם ערשטן טאג האט מען געוואלט אפווישן דעם סאמע פאקט. וואס עס איז געשען מיט אידן, און מיר ווייסן אלע אז אפילו היינט זיצן די קינדער פון די רשעים און מעקן פון די ביכער וועלכע ליגן ביי זיי אין די הענט, דעם זכר פון די וועלכע מיר ווילן געדענקען, און מען הערט שוין און כ'האב מורא מ'וועט נאך אסאך הערן.

ווער זענען די שולדיגע? נישט בלויז די מיט די העק אין די הענט. לאמיר עס געדענקען. לאמיר האלטן דעם חשבון אפן. שולדיג זענען די וועלכע האבן נישט געראטעוועט די וועלכע מ'האט געקאנט ראטעווען. שולדיג זענען די אין אונזער לאנד וועלכע האבן פארמאכט די טויערן פון אונזער לאנד פאר די וועלכע האבן זיך געוואלט ראטעווען פון דעם פייער וועלכער האט שוין געברענט. און שולדיג זענען די וועלכע ווילן פארזעצן, ווי אונזער באליבטער רב קרעמער האט דערמאנט, וועלכע ווילן פארזעצן דאס וואס זיי האבן געטאן, און דאס וואס זיי האבן געטאן אין פוילן וויל מען טאן אין אנדערע לענדער, דאס וואס מען האט געטאן אין דער הייליגער ווארשע וויל מען טאן אין נאך הייליגערע שטעט, און שוין היינט שטייט די יונייטעד נעישאנס ימח שמו וזכרו און טוט אן דאס אידישע פאלק מיט דעם מאנטל פון ראסיזם, דעם מאנטל פון די שולדיגע. און לאמיר דאס געדענקען און לאמיר קוקן די פאקטן קלאר פאר די אויגן. ווייל ע, דאס איז א צוואה וועלכע איז אונז געגעבן געווארן פון די פאלנדיקע, נישט נאר פאר זייערט וועגן, נאר כדי דאס פאלן זאל אויפהערן, כדי אידן זאלן קענען לעבן אויף דער וועלט, כדי אכזריות זאל אויפהערן. איז דעריבער דער ענין פון יזכור דער ענין פון געדענקען זייער א ברייטער, זייער אן אקטועלער, א נעכטיגער און א היינטיגער און א מארגעדיגער, און לאמיר פארשטיין די פארבינדונג צווישן נעכטן און היינט און מארגן דעריבער. פארשטייען מיר דא היינט אלע די וועלכע האבן געקומען צוזאמען בציבור א היינטיגן זונטיגן בייטאג צו געדענקען צוזאמען און צו דערמאנען צוזאמען דאס באדייטונג פון דעם געדאנק, פון געדענקען, און עס שווימט ארויף אויפן זינען א קאפיטל פון תנך, אין וועלכן א מיסטעריעזער קאפיטל, א גרויסער קאפיטל, א פיינליכער קאפיטל, און א גלארייכער קאפיטל, אין וועלכן גאט, רעדט צו די מענטשן, אידישע מענטשן וועלכע האבן נישט קיין קינדער, וועלכע זענען בלי יורשים, און גאט אנערקענט די שרעקליכע מענטשליכע סיטואציע פון א מענטשנ'ס לעבן וועלכע האט ניט קיין פארזעצונג,

איז די ליטעראַטור פֿון דער וועלט, די שריפֿטן פֿון די עמפֿינדלעכע מענטשן פֿון דער וועלט, די געדאַנקען פֿון די פֿילאָזאָפֿן פֿון דער וועלט, די אַרבייט פֿון די קינסטלער פֿון דער וועלט, ווערט הײַנט אַלץ מער און מער אויסגעדריקט אין דער פֿאָרם פֿון אַנערקענונג פֿון דער באַדײַטונג פֿונעם ייִדישן האָלאָקאָסט, פֿון דעם ייִדישער שואה. פון דעם אידישן גיהנום, און דאס אידישע פאלק האט מיט דעם געדענקען און מיט דער צוואה פון די זעקס מיליאן, מיט אונזער געדענקען און מיט אונזער דערמאנונג, האט שוין אנגעפאנגען אריינשרייבן אין דעם באוואוסטזיין פון דער טייל פון דער וועלט באפעלקערונג וועלכע לעבט נאך נישט אינגאנצן אויף אראבישן אויל, מיר האבן אנגעפאנגען שוין אריינשרייבן אין דער מח פון דער וועלט די באדייטונג פון אידיש לעבן, פון אידיש אייביגקייט, און פון דעם שרעקליכן צינז פון קידוש השם וועלכע דאס אידיש פאלק צאלט מיט בלוט.

און איך ווייס נישט וועלכע אנדערע טומאות זענען דא אויף דער וועלט, זעצט פארט דעם קאמף קעגן דעם אידישן פאלק אין איר ציפור הנפש, אין איר אייגן הייליג לאנד, און פון דער אנדער זייט זענען דא דערווייל געציילטע הייליגע מענטשן וועלכע טראכטן און חלומ'ען און האבן קאשמארן ביינאכט, וועלכע מיר טראכטן און וועלכע מיר חלומ'ען און וואס אונז קומט אויף דער נאכט. נאכאמאל שטייט די וועלט היינט צוטיילט צווישן רשעים קעגן דאס אידישע פאלק מיט איך ווייס נישט וויפיל קליינע צאל. צדיקים חסידי אומות העולם און דאס אידישע פאלק היינט דרייסיג יאר נאכדעם. מיר זענען אלע אבלים, אזוי ווי ס'דא א אידיש ווארט, אמאל האט עימיצער געזאגט, מסתמא א פרומערער איד האט געזאגט וועגן אן אנדער פרומען אידן, אזוי ווי דו קוקסט אים אן אז הינטער דער בארד, שטייט א גלוח אזוי דאס אידיש פאלק היינט הינטער אט דעם נארמאלן פאלק וועלכע לעבט און ארבייט און שאפט און טרייבט אויטאמאבילן און גייט אין טיאטערס, הינטער יעדן פון אט די אידן שטייט אן אבל, יעדער פון זיי

און אונזערע אייניקלעך נאך היינט גיבן זיך אפ אפשר מער ווי אלעמאל צו געדענקען די וועלכע מיר דארפן געדענקען, און אויפשטעלן ביי זיך אין די מוחות דעם זיכרון פון יענער אונזער אידישער וועלט. א גרויסער גרויסער פראצעס קומט פאר וועלכע הייסט אידיש לעבן מיט אונזער נארמאלקייט,